א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ואתחנן, שבת נחמו, כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב באקומען א ידיעה אז אין עלנוויל האט מען אריינגעלייגט א פילטער אין די מקווה, במילא בין איך מחיוב מודיע זיין דעם עולם אז ס'איז נישט כשר נישט פאר מענער און נישט פאר פרויען, און ס'איז דא לעצטנס א ישוב וואס מענטשן באזעצן זיך דארט זאלן קענען קריגן סעקשאן עיט און פון דארט קלערן זיי נאך דעם צו קומען אין שטאט אריין, וויל איך זאגן פאר די אלע חסידישע אינגעלייט, טאמער האט דיין פרוי גענוצט די מקווה דארפסטו איבערגיין נאכאמאל אין מקווה. ס'וועט קומען מערטשעם די נעקסטע וואך א לאנגער שיעור וועגן דעם, כ'האב שוין אסאך מאל גערעדט וועגן מקווה'ס, כ'וועל יעצט נאכאמאל רעדן, כ'וועל עומד און מזהיר זיין דעם עולם.